בעזרת השם יתברך, מסכת בבא קמא, דף לב, מיר בלייבן דף לב עמוד א', זעקס שורות פון אויבן, ביי די גמרא נאך די משנה, איז אזוי, מען האט געזען די משנה, זה בא בחביתו וזה בא בקורתו, אז טאמער צוויי מענטשן שפאצירן אין גאס, איינער האלט א חבית, די צווייטע האלט א קורה, און זיי האקן אריין איינער אין צווייטן און די חבית צוברעכט זיך, איז דארף נישט די בעל קורה באצאלן פארן בעל חבית. ווייל לזה רשות להלך ולזה רשות להלך ביידע האבן געהאט רשות צו גיין אין רשות הרבים און ממילא אז זיי האבן אריינגעהאקט איינער אין צווייטן איז קיינעם'ס נישט שולד און די בעל קורה דארף נישט באצאלן אבער האט די משנה געזאגט וואס איז טאמער די בעל קורה גייט פאראויס און די בעל חבית גייט אונטער אים און פלוצלינג הייבט אן די בעל חבית צו לויפן און אזוי לויפט ער אריין אין דעם קורה און די חבית צוברעכט זיך איז דא איז אויך פטור ווייל ס'איז דאך נישט די בעל קורה'ס שולד אז די בעל חבית האט אנגעהויבן לויפן אבער וואס איז טאמער די בעל קורה האט זיך אפגעשטעלט ער האט אויפגעהערט גיין, און פארדעם איז די בעל חבית האט אריינגעהאקט אין אים, ווייל די בעל חבית איז ווייטער געגאנגען, די בעל חבית איז געגאנגען אונטער אים האט ער אריינגעהאקט אין אים, איז דא היות וואס די בעל קורה האט נישט געהאט קיין רעכט זיך אפצושטעלן, איז דא איז ער יא חייב צו באצאלן, און די זעלבע זאך האט די משנה געזאגט אויך פארקערט, וואס איז טאמער די בעל חבית גייט פאראויס, און די בעל קורה גייט אונטער אים, און די בעל קורה נעמט זיך לויפן און האקט אריין אין די חבית, דא אוודאי איז ער חייב, ווייל ער האט מזיק געווען בידים, חוץ טאמער די בעל חבית האט זיך אפגעשטעלט, און מחמת דעם איז די בעל קורה אריינגעגאנגען אין אים און צובראכן די חבית דא אוודאי איז די בעל קורה פטור ווייל די בעל חבית האט נישט געהאט קיין רעכט זיך אפצושטעלן זאגט די הייליגע גמרא בעא מיניה רבה בר נתן מרב הונא האט רבה בר נתן אן איבעיא געפרעגט פון רב הונא המזיק את אשתו בתשמיש המטה מאי וואס איז די דין כיון דברשות קעביד פטור פון איין זייט קען מען זאגן ער האט געהאט רשות צו וואוינען מיט איר און ממילא איז ער פטור טאמער ער האט איר מזיק געווען או דילמא אפשר ניין איבעי ליה לעיוני ער האט געדארפט משים לב זיין און גיין אויף אן אופן וואס זאל איר נישט מזיק זיין. איז אמר ליה, ענטפערט רב הונא, תניתוה, מען האט געזען דער דין ביי אונזער משנה, מען האט געזען ביי אונזער משנה, שלזה רשות להלך, ולזה רשות להלך, אז היות וואס דער בעל קורה און בעל חבית ביידע האבן רשות צו גיין אין רשות הרבים, איז דערפאר ווען זיי האקן אריין איינעם איינער אינעם צווייטן, דארף מען נישט באצאלן אויפן היזק, איז דא אויך, היות וואס דער מאן האט געוואוינט מיטן פרוי ברשות, דארף ער נישט באצאלן פארן היזק. אמר רבא, פרעגט אבער רבא, נישט ריכטיג, לכאורה קען מען מאכן א קל וחומר פון א רוצח בשוגג, אז וואס? אז ומה יער מה דאך ביי וואלד פשט די פסוק וואס די פסוק רעדט פון א רוצח בשוגג שטייט אין פסוק ואשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים אז טאמער צוויי מענטשן גייען אין וואלד און איינער גייט האקן האלץ ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחי אז ביידע זענען געגאנגען אין וואלד און איינעמס האמער האק איז אריין געפלויגן אין יענעם און געהארגעט איז דאס א רוצח בשוגג וואס דארף לויפן אין גלות און ממילא זאגט רבא מ'קען מאכן א קל וחומר אז ומה יער שזה לרשותו נכנס וזה לרשותו נכנס נעשה כמי שנכנס לרשות חבירו וחייב פשט ביים וואלד ביידע מענטשן זענען אריין אין וואלד מיט רשות ביידע האבן געמעגט דארט זיין און פון דעסטוועגן זאגט מען אז טאמער איינער האט געהארגעט די אנדערע בשוגג דארף ער גיין אין גלות איז ער חייב גלות. איז דא ביי א מאן מיט א פרוי זה שלרשות חבירו נכנס לא כל שכן פשט ביי וואלד איז די רוצח האט נישט געדארפט די רשות פונעם נרצח דארט צו זיין פון דעסוועגן זעהט מען אז אפילו האט נישט געדארפט רשות פון דעסוועגן איז ער חייב גלות און מילא דא ביי א פרוי וואס די מאן דארף יא רשות פונעם פרוי צו וואוינען מיט איר איז אוודאי און אוודאי וואלט געדארפט זיין אז טאמער ער האט איר מזיק געווען זאל זיין חייב איי פרעגט די גמרא אלא קתני שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך, למעשה ביי אונזער משנה זעהט מען אז ווען איינער האט רשות, נישט קיין חילוק צו ער דארף רשות צו ער דארף נישט רשות, איינער וואס האט רשות איז פטור, איז פארוואס טאקע ביי א מאן און א פרוי איז אנדערש, איז די גמרא מפרש ווייל התם תרוייהו כהדדי נינהו, הכא איהו קעביד מעשה, פשט, ביי די ציור פון אונזער משנה, ווי ס'איז דא א בעל חבית מיט א בעל קורה ביי די ערשטע ציור פון די משנה, איז ביידע שפאצירן צוזאמען און ביידע נעמען א טייל אינעם היזק, פשט זיי האבן אריינגעהאקט איינער אינעם צווייטן. איז דארט ווי זיי האבן אריינגעהאקט איינער אינעם צווייטן קיינער האט נישט געטוהן די פעולת ההיזק דארט זאגט מען טאקע אז פטור אבער דא די מאן האט טאקע רשות צו וואוינען מיטן פרוי אבער ער מאכט דא א מעשה היזק ער טוט די גאנצע פעולה איז ביי אזא ציור איז אוודאי נישט דא קיין פטור ביי אזא ציור איז די מאן אוודאי מחויב צו צאלן אויפן היזק איי פרעגט די גמרא והיא לא צו דען טוט נישט די פרוי א פעולה, והכתיב שטייט אין פסוק ביי די פרשה פון עריות, ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם, וואס פון דא זעט מען אז די פרוי איז פונקט אזוי שולדיג ווי די מאן, פשט א פרוי וואס וואוינט מיט איינעם וואס זי טאר נישט איז אויך חייב מיתה, און די פסוק רופט אן די פרוי העושות, זיי טוען עפעס, איז פשט א פרוי טוט יא, זאגט די גמרא ניין, הנאה לתרוייהו אית להו, איהו מעשה הוא דקעביד, פשט די פרוי אוודאי האט הנאה, און מילא כלפי די חיוב מיתה אויף עריות, דאס אוודאי איז א פרוי מחויב מיתה טאמער זי וואוינט ברצון מיט איינער וואס זי טאר נישט. אבער, כלפי הזיקות, הייסט עס נישט אז די פרוי טוט די מעשה, די מאן למעשה טוט די גאנצע מעשה, און ממילא טאמער ער האט איר מזיק געווען, דארף ער אוודאי באצאלן. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה, היה בעל קורה ראשון וכו', ברענגט די גמרא יעצט א מימרא פון ריש לקיש, וואס די מימרא האמיר שוין געזען, אמר ריש לקיש, שתי פרות ברשות הרבים, טאמער ס'איז דא צוויי פרות אין א רשות הרבים אחת רבוצה ואחת מהלכת, איינע פון די פרות האוערן און די אנדערע גייט וואס ווי מען האט שוין געזען האוערן אינמיטן א רשות הרבים איז א מאדנע זאך ס'איז א דבר משונה איז די דין אזוי זאגט ריש לקיש בעטה מהלכת ברבוצה טאמער די מהלכת די פרה וואס גייט האט געשטויסן די רבוצה די פרה וואס האוערט איז פטורה דארף מען נישט באצאלן אויף נזק פארוואס ווייל מען האט שוין געזען די כלל כל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור פשט היות וואס די רבוצה האט נישט געהאט קיין רעכט דא צו האוערן איז אז די מהלכת שטויסט די רבוצה איז די מהלכת פטור טאמער אבער פארקערט טאמער רבוצה במהלכת חייבת טאמער די רבוצה האט געשטויסן די מהלכת, די מהלכת האט דאך גארנישט געטון דא משונה, איז דא אוודאי דארף די רבוצה באצאלן פארן מהלכת אויפן היזק, איז וויל די גמרא יעצט א ראיה ברענגען צו ריש לקיש פון אונזער משנה, לימא מסייע ליה, די גמרא וויל א ראיה ברענגען צו ריש לקיש פון דאס מ'האט געזען ביי אונזער משנה היה בעל קורה ראשון ובעל חבית אחרון נשברה חבית בקורה פטור, ואם עמד בעל קורה חייב, פשט מ'האט געזען ביי אונזער משנה אז טאמער די בעל קורה גייט פאראויס און די בעל חבית גייט אונטער אים, איז טאמער די בעל חבית נעמט זיך לויפן און האקט אריין אינעם קורה, דעמאלטס אוודאי דארף נישט די בעל קורה באצאלן פארן בעל חבית, ווייל פארוואס ביסטו געלאפן? אבער טאמער די בעל קורה האט זיך אפגעשטעלט אינמיטן גיין, וואס דאס איז מאדנע, און וועגן דעם איז די בעל חבית אריינגעגאנגען אין אים, האט אריינגעהאקט אין אים, איז דא דארף די בעל קורה יא באצאלן פארן בעל חבית. און ממילא פירט די גמרא אויס די ראיה, והא הכא דכרבוצה במהלכת דמי, וקתני חייב. פשט פון דא איז א ראיה צו ריש לקיש, ווייל אויך ביי די ציור, ווען די בעל קורה שטעלט זיך אפ אינמיטן רשות הרבים, טוט ער דאך עפעס מאדנע, און פאר דעם טאקע, ווען די חבית האקט אריין אין אים, דארף מען צאלן אויפן חבית. איז הוא הדין ביי די ציור פון ריש לקיש ווען די רבוצה שטויסט די מהלכת, וואס די רבוצה טוט אויך עפעס מאדנע, דארף די רבוצה באצאלן פארן מהלכת. פרעגט אבער די גמרא, מען דארף עפעס א ראיה אויף דעם, ותסברא הא סייעי בעיא, דער דין דארף עפעס א ראיה, איז דאך א דבר פשוט, אז ווען די רבוצה שטויסט די מהלכת, דארף די רבוצה באצאלן? פארוואס נישט? ווייל די רבוצה טוט א מאדנע זאך? איז פאר דעם זאל מען זאגן אז ער איז פטור אויף אלע היזקות? זאגט די גמרא, לא מסתייא דלא מסתייעא, אלא מקשה נמי קשיא, פשט נישט נאר קענסט נישט א ראיה ברענגען פון אונזער משנה נאר פארקערט גאר, אויב עפעס קען מען א קשיא פרעגן פון אונזער משנה, פארוואס? ווייל טעמא דבעטה הא הוזקה ממילא פטור, והא מתניתין דממילא וקתני חייב. פשט וואס האט ריש לקיש געזאגט? ריש לקיש האט געזאגט אז טאמער די רבוצה שטויסט די מהלכת דארף מען באצאלן אויפן היזק, איז משמע אז דווקא ווייל די רבוצה האט געשטויסן די מהלכת, וואס וואלט געווען טאמער די רבוצה האט נישט געשטויסן די מהלכת נאר די רבוצה האט געהויעט און סתם ס'האט גארנישט געטון, יעצט גייט די מהלכת און האקט אריין די רבוצה און די מהלכת ווערט ניזוק, איז דא איז משמע אז דא דארף די רבוצה נישט באצאלן, איי פארוואס? ביי אונזער משנה זעט מען קלאר אז ווען דער בעל קורה שטעלט זיך אפ און דער בעל חבית האקט אריין אין אים, דארף דער בעל קורה יא צאלן ווייל ער האט געטון עפעס מאדנע, איז דא אויך זאל מען זאגן אז אפילו די רבוצה האט נישט געשטויסן נאר די רבוצה האט זיך אפגעשטעלט, איז היות עס האט געטון דא עפעס מאדנע און די מהלכת האט אריינגעהאקט אין איר, זאל מען דארפן באצאלן? איז אויב אזוי האבן מיר א קשיא אויף ריש לקיש פון אונזער משנה, זאגט די גמרא ניין, דאס איז נישט קיין קשיא, ווייל מתניתין דפסקה לאורחא כשלדא, הכא כגון דרבעה בחד גיסא, איבעי לה לסגויי באידך גיסא, פשט זאגט די גמרא אז ביי אונזער משנה רעדט זיך אז די בעל קורה האט זיך אפגעשטעלט, און דער קורה דער באלקן פארשטעלט די גאנצע וועג, ס'איז נישט דא קיין וועג אריבער צו גיין, איז דא קענסט נישט האבן א טענה אז די בעל חבית האט אריינגעהאקט אין אים, ווייל ס'איז נישט געווען קיין צווייטע פלאץ צו גיין, מה שאין כן ביי די הויעדיגע פרה, איז דער פרה וואס הויעט פארשטעלט נישט די גאנצע וועג, איז טאמער די מהלכת האקט אריין די רבוצה, איז דא דארף די רבוצה נישט צאלן פארן מהלכת ווייל די רבוצה קען טענה'ן פארוואס האסטו אריינגעהאקט מיר האסט געקענט גיין ארום און ארום ס'איז געווען וואו צו גיין איז פארדעם טאמער די רבוצה האט געשטויסן די מהלכת דא אוודאי דארף מען באצאלן אבער טאמער ער האט נישט געשטויסן און היות די רבוצה האט נישט פארשטעלט די גאנצע וועג דארף טאקע די רבוצה נישט באצאלן פארן מהלכת. אבער על כל פנים וויל די גמרא אבער נאך אלץ א ראיה ברענגען פון אונזער משנה צו ריש לקיש, וויל יעצט די גמרא א ראיה ברענגען צו די אנדערע חלק וואס ריש לקיש האט געזאגט, זאגט די גמרא אלא סיפא דמתניתין מסייע ליה לריש לקיש דקתני, היה בעל חבית ראשון ובעל קורה אחרון, נשברה חבית בקורה חייב, ואם עמד בעל חבית פטור. פשט מ'האט געזען די משנה, אז וואס איז טאמער די בעל חבית גייט פאראויס, און די בעל קורה גייט אונטער אים, איז טאמער די בעל קורה נעמט זיך לויפן און האקט אריין דעם חבית, דא אוודאי איז ער חייב, ווייל ער האט געטון דא א פעולת היזק בידיים. טאמער אבער די בעל חבית האט זיך אפגעשטעלט, און מחמת דעם וואס די בעל חבית האט זיך אפגעשטעלט, די בעל קורה געגאנגען ווייטער, האט ער אריינגעהאקט אינעם חבית, איז דא אוודאי איז די בעל קורה פטור, ווייל די בעל חבית האט נישט געהאט קיין רעכט זיך אפצושטעלן. איז פירט די גמרא אויס די ראיה, והא הכא, דכמהלכת ברבוצה דמי,

לבעוטי בי לית לך רשותא, פשט ווי נישט ווי ביי אונזער משנה, ווען דער בעל חבית שטעלט זיך אפ, דער בעל קורה טוט נישט א מאדנע זאך, דער בעל חבית טוט טאקע א מאדנע זאך האט זיך אפגעשטעלט אבער דער בעל קורה גייט ווייטער נארמאל, איז דארט אוודאי זאגט מען אז דער בעל קורה איז פטור, אבער דא ביי די ציור פון ריש לקיש, די רבוצה טוט א מאדנע זאך, אבער די מהלכת טוט אויך א מאדנע זאך, פארוואס די מהלכת האט געשטויסן די רבוצה, ווען די מהלכת וואלט פשוט געטרויטן אויפן רבוצה, די מהלכת גייט נארמאל, איז דא קענסטו טאקע א ראיה ברענגען פון אונזער משנה. אבער אז ער האט געשטויסן דער רבוצה איז פון אונזער משנה איז קיין ראיה נישט דא, אבער ווי מען האט געזען איז דא א צווייטע טעם טאקע פארוואס די מהלכת איז פטור, ווייל כל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, שניים שהיו מהלכים ברשות הרבים, טאמער צוויי מענטשן גייען רשות הרבים, אחד רץ ואחד מהלך, איינער לויפט און די אנדערע גייט, או שהיו שניהם רצים, אדער טאמער ביידע לויפן, והזיקו זה את זה, און זענען מזיק איינער פארן צווייטן, שניהם פטורים, זענען ביידע פטור פון צו באצאלן, פארוואס? ווייל מען מעג גיין אין א רשות הרבים, און מען מעג אויך לויפן אין א רשות הרבים. זאגט די גמרא, מתניתין דלא כאיסי בן יהודה, אונזער משנה איז נישט ווי איסי בן יהודה, האלט אנדערש ווי איסי בן יהודה, דתניא, וואס האלט איסי בן יהודה, ברענגט די גמרא א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, איסי בן יהודה אומר, איסי בן יהודה זאגט, רץ חייב, מפני שהוא משונה, אז לויפן איז נישט קיין נארמאלע זאך, טאמער ביסט געלאפן, האסט אריינגעהאקט אין איינעם וואס גייט, דארפסטו אוודאי יא באצאלן, אבער ומודה איסי, איסי איז אבער אוודאי מודה בערב שבת בין השמשות, שהוא פטור מפני שרץ ברשות, דעמאלטס אוודאי איז מען פטור, ווייל דעמאלטס האט מען רשות צו לויפן, אין א רשות הרבים, מען יאגט זיך אויף שבת, זאגט די גמרא אמר ר' יוחנן זאגט ר' יוחנן הלכה כאיסי בן יהודה, די הלכה איז טאקע ווי איסי בן יהודה, אז לויפן א גאנצע וואך איז א מאדנע זאך, טאמער מ'איז מזיק דארף מען באצאלן, ערב שבת בין השמשות איז א נארמאלע זאך, דארף מען נישט באצאלן. פרעגט די גמרא מי אמר רבי יוחנן הכי, ווי קענסטו זאגן אז רבי יוחנן זאגט אז די הלכה איז איסי בן יהודה, והא אמר רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה, ותנן, אחד רץ ואחד מהלך, או שהיו שניהם רצים פטורין, פשט רבי יוחנן זאגט אז די הלכה איז ווי א סתם משנה, און ביי אונזער משנה זעהט מען קלאר אנדערש ווי איסי בן יהודה, ביי אונזער משנה האט מען געזעהן אז לויפן איז יא א נארמאלע זאך אז ווען איינער לויפט און איינער גייט איז מען פטור אויף אלע הזיקות, זאגט די גמרא ס'נישט קיין קשיא, מתניתין בערב שבת בין השמשות, אונזער משנה רעדט זיך טאקע ערב שבת בין השמשות וואס דעמאלטס איז לויפן א נארמאלע זאך, איז דעמאלטס טאקע איינער וואס לויפט איז פטור אויף די הזיקות ס'מאכט אן, פרעגט די גמרא ממאי ווי זעהט מען דאס טאקע באונזער משנה, מדקתני או שהיו שניהם רצים פטורין, פשט, פון דאס וואס די משנה זאגט, אויב ביידע זענען געלאפן איז מען אויך פטור, איז לכאורה שטעלט זיך די קשיא, הא תו למה לי, השתא אחד רץ ואחד מהלך פטור, שניהם רצים מיבעיא, פשט, אז די משנה האט שוין געזאגט אז ווען איינער לויפט און די אנדערע גייט איז מען פטור, איז כל שכן ווען ביידע לויפן, ביידע טוען מאדנע זאכן איז אוודאי פטור, אלא נאר הכי קאמר נאר וואס דען, אוודאי איז די כוונה פון די משנה אזוי, אחד רץ ואחד מהלך פטור, במה דברים אמורים ערב שבת בין השמשות, ערב שבת בין השמשות דעמאלטס ווען איינער לויפט און איינער גייט איז מען פטור ווייל לויפן איז א נארמאלע זאך, אבל בחול, אבער אין די וואכן, אחד רץ ואחד מהלך חייב, דא אוודאי דער וואס לויפט טוט נישט א נארמאלע זאך איז חייב, אבער שניהם רצים, טאמער ביידע לויפן אינמיטן וואך איז דא אפילו בחול פטורין, דא אוודאי איז מען פטור, פארוואס? ווייל ביידע זענען געלאפן ביידע האבן געטון מאדנע זאכן, איז ווען זיי האבן זיך מזיק געווען איינער פארן צווייטן פארשטייט זיך איז מען פטור אפילו אינמיטן וואך, זאגט די גמרא יעצט, אמר מר. ומודה איסי בערב שבת בין השמשות שהוא פטור מפני שרץ ברשות, פרעגט די גמרא בערב שבת מאי ברשות איכא? וואסערע רשות איז דא צו לויפן ערב שבת בין השמשות פשט פארוואס טאקע הייסט עס א נארמאלע זאך הייסט עס א מצוה? זאגט די גמרא כדרבי חנינא דאמר רבי חנינא בואו ונצא לקראת כלה מלכתא ואמרי לה לקראת שבת כלה מלכתא פשט מען זעט אז די שבת ווערט גערופן א כלה א מלכתא איז אזוי ווי פאר א מלך פאר א מלכה לויפט מען איז די זעלבע זאך ערב שבת בין השמשות איז אויך א נארמאלע זאך צו לויפן, פירט די גמרא אויס, רבי ינאי מתעטף וקאי, רבי ינאי פלעג זיך מתעטף זיין מיט שיינע בגדים און שטיין ואמר בואי כלה בואי כלה, אזוי האט ער מקבל שבת געווען, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, המבקע ברשות הרבים והזיק ברשות היחיד, איינער וואס האקט האלץ אין רשות הרבים און ס'פליעט א שטיקל האלץ און ס'איז מזיק פאר א צווייטן וואס דער צווייטער שטייט אין רשות היחיד, אדער פארקערט ברשות היחיד והזיק ברשות הרבים, אדער פארקערט ברשות היחיד והזיק ברשות היחיד, פשט ער האקט האלץ אין איין רשות היחיד און ס'פליעט האלץ אריין אין א צווייטן רשות היחיד איז ביי די אלע דריי ציורים זאגט די משנה חייב דארף מען באצאלן אויפן היזק, זאגט יעצט די גמרא צריכא די משנה האט געדארפט זאגן די אלע דריי ציורים פארוואס? ווייל דאי תנא המבקע ברשות היחיד והזיק ברשות הרבים משום דשכיחי רבים. פשט, ווען די משנה וואלט נאר געזאגט איינער וואס האקט האלץ אין רשות היחיד און ס'פליעט א שטיקל אריין רשות הרבים איז מען חייב, וואלט איך געזאגט ווייסט פארוואס? ווייל דו שטייסט לעבן א רשות הרבים דו האקסט האלץ, איז פאס אויף זאל גארנישט אריינפליען אין רשות הרבים אריין, ווייל ס'דא דארט אסאך מענטשן, טאמער ס'עט עפעס אריינפליען אין רשות הרבים, עט עס איינער מזיק'ן, איז פאס אויף, און אז דו האסט נישט אויפגעפאסט ביסטו מחיוב, אבל מרשות הרבים לרשות היחיד, דלא שכיחי רבים, אימא לא, אבער ווען ס'פליט א שטיקל האלץ פון רשות הרבים צו רשות היחיד, וואס נארמאל דרייען זיך נישט קיין סאך מענטשן אין רשות היחיד איז אפשר דא, איז מען פטור, און פארדעם דארף שטיין אז ס'איז נישט אזוי אז אויך ביי אזא ציור איז מען מחיוב. ווייטער ואי תנא מרשות הרבים לרשות היחיד, טאמער ס'וואלט נאר געשטאנען דעם ציור, וואלט איך געזאגט משום דמעיקרא שלא ברשות עביד, פשט, א מענטש בעצם האט נישט קיין רעכט צו האקן האלץ אין רשות הרבים, איז אז דו האסט געהאקט האלץ, אפילו טאקע עס איז אריינגעפלויגן אין רשות היחיד, אבער האסט נישט געטאר דא האקן האלץ ביסטו מחיוב, אבל מרשות היחיד לרשות הרבים דברשות עביד, אבער ווען עס פליט א שטיקל האלץ פון רשות היחיד צו רשות הרבים, וואס אין רשות היחיד מעג מען האקן האלץ, אימא לא וואלט איך אפשר געזאגט אז מען איז נישט מחיוב, און פאר דעם דארף מען אויך זאגן האבן די ציור, ווייטער ואי תנא הנך תרתי, טאמער עס וואלט נאר געשטאנען די צוויי ציורים, וואלט איך געזאגט אז ביי די ביידע ציורים איז מען מחיוב, ווייל הא משום דשכיחי רבים, והא משום דשלא ברשות, פשט, אין רשות היחיד איז מען מחיוב, ווייל דו שטייסט לעבן א רשות הרבים און דארט איז שכיח רבים, אין רשות הרבים ביסטו מחיוב, ווייל דו האסט נישט קיין רעכט צו האקן דארט האלץ, אבל מרשות היחיד לרשות היחיד אחר, אבער ווען עס פליט א שטיקל האלץ פון איין רשות יחיד צו א צווייטע רשות יחיד, דלא שכיחי רבים, ומעיקרא ברשות, וואס סיי ס'איז נישטא קיין רבים לעבן דעם, און סיי מ'מעג דארט האקן האלץ איז אימא לא, אפשר איז מען נישט מחיוב צריכא, פארדעם דארף מען אלע דריי ציורים. זאגט די גמרא יעצט ווייטער תנו רבנן, האמיר געלערנט אין א ברייתא, הנכנס לחנותו של נגר שלא ברשות, איינער וואס גייט אריין אין א געשעפט פון א נגר פון א סטאלער פון איינער וואס ארבעט מיט האלץ אן קיין רשות, יעצט דער נגר ווייסט אז איינער איז אריין אין געשעפט, אבער יענער איז אריין אן רשות, ונתזה בקעת וטפחה על פניו ומת, פטור, און ס'איז געפלויגן א שטיקל האלץ, געהאקט יענעם אין פנים אריין, יענער געשטארבן. איז דער נגר פטור, ואם נכנס ברשות, טאמער איז אריין מיט רשות פונעם נגר, דער נגר האט אים געלאזט אריינקומען, איז דעמאלטס חייב, איז דער נגר חייב. יעצט וואס מיינט עס חייב וואס מיינט עס פטור, מאי חייב? אמר ר' יוסי בר חנינא, איז ר' יוסי בר חנינא מסביר, חייב בארבעה דברים, ופטור מגלות, לפי שאין דומה ליער, יער, זה לרשות נכנס וזה לרשות נכנס, זה לרשות חבירו נכנס. פשט זאגט רבי יוסי בר חנינא אזוי, דאס וואס איז געשטאנען אין די ברייתא אז ווען איינער קומט אריין צום נגר מיט רשות איז די נגר חייב, מיינט נישט חייב גלות, גלות איז קיינער נישט מחיוב, סיי ווען ס'איז שלא ברשות סיי ווען ס'איז ברשות, נאר וואס דען וואס מיינט חייב? חייב מיינט חייב בארבעה דברים, פשט היות וואס יענער איז אריין מיט רשות, און יענער איז ניזוק געווארן אדער יענער געשטארבן איז דא דארף מען צאלן נזק צער ריפוי שבט בושת נישט ווייל בושת האט מען געזען דארף זיין א כוונה צו מזיק'ן דא איז נישט געווען קיין כוונה צו מזיק זיין און ממילא בושת נישט אבער נזק צער ריפוי שבט דארף מען באצאלן ווייל ביסט א פושע האסט געלאזט יענעם אריין קומען אין געשעפט און יענער איז ניזוק געווארן ביסט א פושע דארפסטו באצאלן אויף די ארבעה דברים אבער ווען איינער איז אריין אן רשות איז אפילו דו האסט געוויסט אז יענער איז אריין, אבער דער נגר ווייסט נישט צו יענער איז שוין ארויס יענער איז נישט ארויס, ס'איז נישט זיין אחריות מילא הייסט נישט קיין פשיעה, איז דא דארף ער נישט באצאלן אויף צער ריפוי שבת ער דארף נאר באצאלן נזק, ווייל ווי מ'האט געזען צער ריפוי שבת אלע אנדערע תשלומים איז נאר ווען ס'איז קרוב לפשיעה, דא איז ער נישט קיין פושע ווייל ס'איז געווען שלא ברשות, און ממילא איז ער פטור פון די ארבעה דברים, אבער גלות זאגט רבי יוסי בר חנינא איז יעדער פטור, אפילו ווען ס'איז געווען ברשות אויכעט, פארוואס? ווייל ס'איז נישט גלייך צו א יער, פשט ווי מ'האט געזען די פסוק פון גלות שטייט ביי א יער, ביי א וואלד, ביי א וואלד גייט דאך יעדער אריין אין א רשות וואס איז נישט זיינס, פשט צוויי מענטשן גייען אריין אין א וואלד, איינער האקט האלץ, איז דארט זאגט די תורה אז טאמער דו האסט געהארגעט דעם צווייטן בשוגג דארפסטו גיין אין גלות, דא אבער איז דער מענטש וואס איז אריין געקומען אין געשעפט איז דאך אריין צו דיין רשות, איז פשט ס'נישט צוויי מענטשן וואס זענען אריין אין א דריטע רשות, נאר איינער איז אריין צו יענעם אין רשות, איז דא איז מען פטור פון גלות. פרעגט אבער די גמרא אמר רבא פרעגט רבא, איך פארשטיי נישט קל וחומר פארוואס קען מען נישט מאכן א פשוט'ע קל וחומר אז ומה יער זה לדעתו נכנס וזה לדעתו נכנס, נעשה כמי שנכנס לדעת חברו וגולה, זה שלדעת חברו נכנס לא כל שכן, פשט ביי א וואלד איז סיי די רצח סיי די נרצח ביידע האבן געמעגט זיין דארט קיינער האט נישט געדארפט רשות איינער פונעם צווייטן, פונדעסטוועגן. וואס בעצם ביי אזא ציור ביי א וואלד וואלט מען געקענט זאגן אז וואס ווילסטו פונעם רוצח? ער האט נישט געדארפט וויסן אז די נרצח דרייט זיך דא, ער האט נישט געדארפט רשות פון אים, ער האט נישט געדארפט רשות פון אים, איז אפשר איז ער נישט קיין פושע, איז פארוואס זאל ער גיין אין גלות? פונדעסטוועגן זאגט די תורה ניין, ס'איז געווען דא א צווייטע מענטש, האסט געדארפט משים לב זיין, און ווען דו האסט אים געהארגעט גייסטו אין גלות. איז אויב אזוי כל שכן ווען דער נרצח דארף די רשות פונעם רוצח, איז אוודאי און אוודאי דארף ער אויפפאסן, און טאמער האט ער אים געהארגעט דארף ער גיין אין גלות. אלא אמר רבא, מילא זאגט טאקע רבא מאי פטור מגלות, דלא סגי ליה בגלות, והיינו טעמא דרבי יוסי בר חנינא, משום דהוה ליה שוגג קרוב למזיד, איז רבא טאקע מסביר אז די סיבה פארוואס ווען איינער גייט אריין צום נגר מיט רשות גייט נישט דער נגר אין גלות, איז ווייל ס'איז הארבער פון יער, פשט ביי יער ביידע האבן געמעגט זיין דארט, איז דארט איז טאקע דא גלות, אבער דא בעצם איז עס כמעט קרוב למזיד, פשט ווען דער מענטש איז אריין צום נגר מיט רשות, איז באמת דער נגר וואלט געדארפט דא אויפפאסן, איז היות וואס ס'איז קרוב למזיד, ס'איז נאך הארבער פון א סתם א שוגג, איז גלות ביי אזא ציור וועט נישט העלפן, נישט ווייל ס'איז אנדערש ווי יער, נאר ווייל באמת ס'איז הארבער פון יער און פארדעם העלפט נישט דא גלות, די כפרה פון גלות העלפט נישט פאר אזא איינער, און דערפאר זאגט רבי יוסי בר חנינא אז דער נגר גייט נישט אין גלות, ווייל ס'איז א שוגג קרוב למזיד. פרעגט די גמרא, מתיב רבא, פרעגט רבא, איז דען אזוי? איז דען די דין אז ווען ס'איז א שוגג קרוב למזיד איז מען פטור פון גלות? פרעגט רבא פון א משנה אין מלקות, די משנה זאגט הוסיף לו רצועה אחת ומת הרי זה גולה על ידו, פשט, די משנה זאגט דארט אז בעצם א מענטש וואס דארף קריגן מלקות איז פאר ער האט געקריגן מלקות האט בית דין אפגעשאצט וויפיל מלקות מען קען אים געבן, איז לאמיר זאגן בית דין האט אפגעשאצט אז דער איד קען קריגן צוואַנציק מלקות מער פון דעם וועט ער נישט קענען דערהייבן, און וואס איז טאמער דער שליח בית דין געבט א איבעריגע קלאפ, ער שלאגט איין און צוואַנציק מאל, און יענער שטארבט, טאקע ווייל ער האט עס נישט געקענט דערהייבן, איז די שליח בית דין וואס האט געשלאגן דארף גיין אין גלות ווייל ער האט געהארגעט א איד בשוגג יעצט והא הכא דשוגג קרוב למזיד הוא דאיבעי אסוקי אדעתיה דמייתי אינשי בחדא רצועה וקתני הרי זה גולה דא אז ער האט געגעבן א איבעריגע פראסק איז דאך עס א שוגג קרוב למזיד ווייל ער האט געדארפט טראכטן אז ער קען נישט דערהייבן מען האט דאך אים געזאגט פארדעם אז דער מענטש קען נישט דערהייבן מער איז פארוואס העלפט אים דא גלות? פארוואס זאל מען נישט זאגן ס'איז א שוגג קרוב למזיד, וועט גלות נישט העלפן? ענטפערט די גמרא, אמר רב שימי מנהרדעא, דטעי במניינא, פשט נישט דער מענטש וואס האט געשלאגן האט סתם געגעבן איבעריגע האק, נאר ס'איז געווען דא א טעות אין די מספר, ער האט געמיינט אז ס'איז נאר צוואַנציק, איז עס נישט שוגג קרוב למזיד, ס'איז באמת א שוגג און פארדעם גייט ער אין גלות. אזוי האט רב שימי מנהרדעא געענטפערט, איז טפח ליה רבא בסנדליה, האט רבא אים געשלאגן אויף זיין שיך, אדער א צווייטע פשט רבא האט אים געשלאגן מיט רבא'ס שיך, אמר ליה, האט ער אים געזאגט, אטו הוא מני, צו דען ציילט ער, פשט דער וואס טיילט פעטש, ער איז דען דער וואס ציילט די פעטש? והתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, גדול שבדיינים קורא, אז די גרעסטע פון די דיינים דארט פון בית דין ליינט די פסוקים וואס מ'דארף ליינען ווען מ'געט מלקות, והשני מונה, די צווייטע דיין ציילט, והשלישי אומר הכהו, די דריטע זאגט שלאג, ביי יעדן פאטש באזונדער, זעט מען אז נישט ער איז דער וואס ציילט, די דיין איז דער וואס ציילט, אלא אמר רב שימי מנהרדעא, זאגט טאקע רב שימי מנהרדעא אביסל א אנדערע תירוץ, דטעה דיינא גופיה, די דיין האט טאקע געמאכט א טעות, יעצט דער שלעגער וואס ער האט בפועל געגעבן די איבעריגע פאטש, ער דארף גיין אין גלות ווייל אויף אים האט מען טענות, פארוואס האסט דיך פארלאזט אויפן דיין, האסט געדארפט אליין ציילן, אבער על כל פנים א שוגג קרוב למזיד איז דאס נישט, איז פארדעם גייט ער אין גלות. מיתיבי פרעגט אבער די גמרא נאכאלץ א קשיא פון אן אנדערע משנה, די משנה זאגט אין מלקות, הזורק את האבן לרשות הרבים, טאמער איינער ווארפט אריין א שטיינדל אין רשות הרבים אריין והרג, און ס'הרג'ט דארט א מענטש, הרי זה גולה, גייט ער אין גלות, יעצט לכאורה והא הכא, דשוגג קרוב למזיד הוא, דאיבעי ליה לאסוקי אדעתיה דברשות הרבים שכיחי אינשי, וקתני הרי זה גולה, איינער וואס ווארפט אריין סתם א שטיין אין רשות הרבים, האט דאך געדארפט האבן שכל, האט דאך געדארפט וויסן אז ס'דרייט זיך א רבים אין א רשות הרבים, איז דאס א שוגג קרוב למזיד, און פארוואס גייט ער אין גלות? ענטפערט די גמרא, אמר רב שמואל בר יצחק, בסותר את כותלו, ס'רעדט זיך נישט סתם איינער האט געווארפן א שטיין, נאר ס'רעדט זיך איינער צענעמט זיין וואנט, און די וואנט איז אריינגעפאלן אין רשות הרבים, און פאר דעם גייט ער אין גלות, פרעגט די גמרא וואס איז די תירוץ, איבעי ליה עיוני, ער האט געדארפט בודק זיין אז עס איז נישט דא קיין מענטש וואס שטייט דערלעבן, און אז ער האט נישט בודק געווען איז ער ווייטער א שוגג קרוב למזיד, זאגט די גמרא ניין בסותר בלילה, עס רעדט זיך ער האט'ס געטון ביינאכט, און עס האט אים נישט געדארפט בייפאלן איינער גייט אריבער, פרעגט די גמרא פארוואס, בלילה נמי איבעי ליה עיוני, האסט געדארפט בודק זיין, ענטפערט די גמרא טאקע אביסל אנדערש, בסותר את כותלו ביום לאשפה, עס רעדט זיך ער טוט עס בייטאג, און ער טוט עס לעבן אן אשפה, א אשפה דארט ווי מען גייט ארויס אין בית כסא, וואס דארט איז ער געווען זיכער אז קיינער דרייט זיך נישט, פרעגט די גמרא האי אשפה היכי דמי, אי דשכיחי רבים, מזיד הוא, טאמער ס'דרייען זיך דארט מענטשן אין דעם אשפה, איז עס ווייטער א שוגג קרוב למזיד, האסט געדארפט בודק זיין, ווייטער ואי לא שכיחי רבים, אנוס הוא, טאמער קיינער דרייט זיך נישט אין דעם אשפה, איז דאך באמת א אונס פארוואס גייט ער אין גלות, נאר וואס דען אמר רב פפא, לא צריכא אלא באשפה העשויה ליפנות בלילה, ואינה עשויה ליפנות ביום, ואיכא דמיקרי ויתיב, פשט, דא רעדט זיך פון א אשפה וואס ביינאכט איז דאס פול, און פאר דעם הייסט עס א רשות הרבים, אבער בייטאג כמעט ווי קיינער דרייט זיך נישט דארט, אבער אמאל אמאל גייט דארט איינער בייטאג, און ממילא מזיד לא הוי דהא אינה עשויה ליפנות ביום, א מזיד קען מען אים נישט רופן, מ'קען אים אויך נישט רופן קרוב למזיד, ווייל בייטאג נארמאל דרייען זיך דא נישט קיין מענטשן, אבער אנוס נמי לא הוי דהא איכא דמיקרי ויתיב, אבער אים צו רופן א אונס קען מען אויך נישט ווייל מאכט זיך יא אמאל אז איינער איז דארט. איז ביי אזא ציור האט די משנה גערעדט, דאס איז טאקע א געהעריגע שוגג וואס אויף דעם גייט מען אין גלות, ס'איז נישט קיין קרוב למזיד. איז על כל פנים מיט דעם האט מען פארענטפערט די מימרא פון ר' יוסי בר חנינא, יעצט פארשטייט מען דאס וואס ר' יוסי בר חנינא האט געזאגט אז ווען איינער גייט אריין צום נגר אן רשות איז מען פטור פון ד' דברים, ווייטער ווען איינער גייט אריין צום נגר מיט רשות איז ד' דברים איז מען מחיוב אבער גלות איז מען בכל אופן פטור. ברענגט יעצט די גמרא אן אנדערע גירסא אין ר' יוסי בר חנינא רב פפא משמיה דרבא מתני לה ארישא, ער האט גורס געווען די מימרא פון ר' יוסי בר חנינא אויף די רישא פשט אזוי, אז הנכנס לחנותו של נגר שלא ברשות ונתזה בקעת וטפחה לו על פניו ומת, פטור, אמר ר' יוסי בר חנינא חייב בארבעה דברים ופטור מגלות. פשט אזוי, לויט די פריערדיגע גירסא האט ר' יוסי בר חנינא גערעדט פונעם סיפא פונעם ברייתא אז דארט ווי איינער איז אריין צום נגר מיט רשות אויף דעם האט די ברייתא געזאגט חייב, זאגט רבי יוסי בר חנינא חייב בארבעה דברים אבער פון גלות איז מען פטור ווייל ווי מען האט געזען ס'איז קרוב למזיד און ס'קומט אים נישט קיין גלות, דאס איז לויט די פריערדיגע גירסא, לויט די גירסא איז רעדט נישט רבי יוסי בר חנינא פון די סיפא פון דארט ווי איינער איז אריין צום נגר מיט רשות נאר רבי יוסי בר חנינא רעדט פון די רישא דארט ווי איינער איז אריין צום נגר אן רשות אויף דעם זאגט רבי יוסי בר חנינא אז דער פטור וואס שטייט דארט איז פטור מגלות

פארוואס? ווייל לויט די גירסא איז זאגט מען נישט אז יעדע זאך וואס איז הארבער פון יער גייט מען נישט אין גלות ווייל ס'איז שוגג קרוב למזיד, נאר פארקערט, היות טאקע וואס איז הארבער פון יער, פשט היות וואס דו האסט געדארפט אויפפאסן ווען א מענטש איז אריין צו דיין רשות, אוודאי און אוודאי גייסטו אין גלות ווייל מה דאך ביי יער ווי יענער האט נישט געדארפט דיין רשות, פונדעסטוועגן גייסטו אין גלות, כל שכן דו גייסט אין גלות. זאגט די גמרא טאקע, מאן דמתני לה אסיפא כל שכן ארישא, ומאן דמתני לה ארישא, אבל אסיפא כיון דברשות, חייב גלות. פשט, דער וואס האט גורס געווען אז רבי יוסי בר חנינא גייט ארויף אויפן סיפא, וואס דאס איז די ערשטע גירסא, אז אפילו ווען יענער גייט אריין ברשות, האלט רבי יוסי בר חנינא איז מען פטור פון גלות, איז כל שכן שלא ברשות איז מען אוודאי פטור פון גלות, אבער דער וואס איז גורס די נייע גירסא אז רבי יוסי בר חנינא זאגט אז שלא ברשות איז מען פטור פון גלות, איז ער וועט אוודאי האלטן אז ווען ס'איז ברשות איז מען אוודאי חייב צו גיין אין גלות. איי פרעגט די גמרא, ומי חייב גלות? צו דען איז מען טאקע חייב גלות דארט ווי יענער קומט אריין ברשות, והתניא מיר האבן געלערנט אין אן אנדערע ברייתא, הנכנס לחנותו של נפח ונתזו ניצוצות וטפחו לו על פניו ומת, פטור, ואפילו נכנס ברשות, שטייט דא קלאר אין די ברייתא אז טאמער איינער גייט אריין אין א געשעפט פון א נפח, פון איינער וואס האנדלט מיט אייזן, אפילו ברשות, זאגט די ברייתא קלאר מ'איז פטור פון גלות. איז לויט די צווייטע גירסא קומט דאך אויס נישט אזוי, ווייל לויט די צווייטע גירסא,

און ער איז נישט ארויס פון געשעפט. איי פרעגט די גמרא איז וואס? ומשום דרבו מסרהב בו לצאת למיקטליה קאי ווייל האט אים געבעטן, איז יעצט קומט ער מיתה? זאגט די גמרא ניין כסבור יצא, פשט די נפח האט זיך באמת איינגערעדט אז ער איז ארויס. איי אויב אזוי פרעגט די גמרא אי הכי אחר נמי, איז וואס האט עס מיטן תלמיד פונעם נפח? ביי יעדעם קענסטו זאגן די זעלבע תירוץ אז ווען די בעל הבית בעט ארויס צו גיין און ער מיינט ביסט ארויס איז ער מער נישט קיין פושע, ער איז שוין שוואכער פון יער, איז דארף ער נישט גיין אין גלות. זאגט די גמרא ניין אחר לית ליה אימתא דרביה, האי אית ליה אימתא דרביה. בשעת ווען א צווייטער גייט אריין אין געשעפט און דער נפח צו דער נגר בעטן אים ארויסצוגיין איז ס'נישט קיין תירוץ האסטו געבעטן ארויסצוגיין ווייל ווער זאגט ער האט געפאלגט איז דא טאמער האסט יענעם געהארגעט דארפסטו גיין אין גלות ווייל האסט געדארפט אויפפאסן מה שאין כן ביי א תלמיד דער תלמיד נארמאל האט מורא פונעם רעבן איז דער תלמיד בעצם וואלט געדארפט ארויסגיין איז דער נפח באמת האט זיך איינגערעדט אז ער איז ארויס איז דא טאמער מען האט אים געהארגעט דארף ער נישט גיין אין גלות זאגט יעצט די גמרא רב זביד משמיה דרבא מתני לה אהא פשט די גמרא ברענגט יעצט א דריטע גירסא אין די מימרא פון ר' יוסי בר חנינא, איין גירסא האט מען געזען אז ער גייט ארויף די סיפא פון די ברייתא, א צווייטע גירסא אויף די רישא פון די ברייתא, ברענגט יעצט די גמרא א דריטע גירסא אז ער גייט ארויף אויף א גאנץ אנדערע ברייתא, שטייט אין א ברייתא, ומצא, די פסוק זאגט ביי הורג בשוגג ביי רוצח בשוגג, זאגט די פסוק ואשר יבא את רעהו ביער לחטוב עצים ונדחה ידו בגרזן לכרות עץ ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת, איז פון ומצא דרש'נט מען פרט לממציא את עצמו, פשט ווען איינער האקט מיט א האק און די אייזן פליעט און טרעפט די נרצח, פשט ס'פליעט אריין אינעם נרצח, דעמאלטס איז מען חייב גלות. וואס איז אבער ביי ממציא את עצמו, פשט די נרצח האט אריינגערוקט זיין קאפ דארט, נישט די האק איז געפלויגן צום נרצח, נאר די נרצח האט זיך דערנענטערט צום האק, איז דא איז מען פטור פון גלות מכאן אמר רבי אליעזר בן יעקב מי שיצתה אבן מתחת ידו והוציא הלה את ראשו וקיבלה פטור פשט אז איינער ווארפט א שטיין און ער ווארפט עס און בעצם וואלט עס קיינעם נישט געדארפט מזיק זיין אבער פונקט נאכדעם וואס ער ווארפט עס שטעקט יענער ארויס די קאפ פון פענסטער און כאפט עס אין קאפ און שטארבט איז מען פטור פון גלות ווייל דאס איז א ממציא את עצמו זאגט די גמרא אויף דעם זאגט רבי יוסי בר חנינא אמר רבי יוסי בר חנינא פטור מגלות וחייב בארבעה דברים, אז גלות טאקע איז מען פטור ווייל מען האט א לימוד, אבער ד' דברים איז מען מחויב פארוואס? ווייל האסט נישט געהאט קיין שום סיבה צו ווארפן א שטיין אין א רשות הרבים אריין, האסט געווארפן א שטיין אין רשות הרבים איז בעצם ביסטו א פושע, איז האסט געהאט א כוונה צו מזיק זיין, איז פאר דעם ד' דברים ביסטו מחויב, גלות ביסטו טאקע פטור. זאגט יעצט די גמרא, מאן דמתני לה אהא, כל שכן אקמייתא, פשט, לויט די גירסא אז רבי יוסי בר חנינא איז מחייב ד' דברים אפילו ווען יענער שטעקט ארויס די קאפ פון פענסטער, איז כל שכן ביי די ציורים פון די פריערדיגע ברייתא ביי נגר, וואס איינער איז אריין צו אים אין געשעפט מיט רשות צו אן רשות, איז נישט משנה צו געווען מיט רשות צו אן רשות, דארט אוודאי איז מען מחויב ד' דברים, ווייל דארט איז דאך נישט געווען ממציא את עצמו, דארט איז יענער געווען אין געשעפט און דו האסט געוואוסט אז יענער איז געווען אין געשעפט איז דארט אוודאי ביסטו מחויב ד' דברים, אבער מאן דמתני לה אקמייתא, לויט די אנדערע צוויי גרסאות וואס זענען גורס די מימרא פון רבי יוסי בר חנינא אויף די פריערדיגע ברייתא, איז זיי וועלן טאקע האלטן אבל אהא אז ביי די ציור פון די ברייתא פטור לגמרי, איז מען יא פטור פון ד' דברים, ווייל היות וואס דער מענטש האט ארויסגעשטעקט זיין קאפ פון פענסטער איז אפילו טאקע דער מענטש האט געווארפן די שטיין האט נישט געטארט ווארפן א שטיין און ס'איז געווען דא א כוונה להזיק און מ'קען אים רופן א פושע אבער כלפי דעם מענטש וואס האט ארויסגעשטעקט זיין קאפ פון פענסטער, דא איז דא א צד צו זאגן אז היות וואס ס'איז נישט געווען קיין כוונה אים מזיק צו זיין, און ער איז בכלל נישט דא געווען, איז דא, העט ער טאקע האלטן העט רבי יוסי בר חנינא אוודאי האלטן, אז מען איז פטור אינגאנצן פון ד' דברים אויכעט, נישט נאר פון גלות.